שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפער, ברוך הבא אינעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנדט, א פראיעקט פונעם אידישן ביכער צענטער אין אמהערסט מאסעטשוסעטס.

האלב ליד האלב פראזע, א מין קיצור לשון, א צעניגנטע סטענאגראמע, ער ווארפט ארויס אלע הילף ווערבן, אנשטאט ער האט געגאנגען זאגט ער, ער געגאנגען, אין דער פארגאנגענער צייט, ווי זיי וואלטן געווען איבעריקע שפראך באלאסט, ער קען א זאג טאן, אן איידעם רבי יהודה געהאט, בר אלעשה ער געהייסן, געלט קורחס אוצרות, אבער חכמה און תורה.

ניט אַראַמעיִש און ניט העברעיִש, עפּעס אַ מין לױפֿנדיק נײַ לשון, די שפּראַך בײַ אים, װידער, עלאַסטיש, בײגיק, נאָכגיביק, װי זאָגט מען, כּחומר ביד היוצר, װי לײם אין די הענט פֿון דעם שאַפֿער, נײן, איך װאָלט בעסער געזאָגט, כּטענצער ביד הכאָרעאָגראַף, װי טענצער אין די הענט פֿון דעם טאַנצמײַסטער. נישט קײן קונצן-לשון, חלילה, גיכער אַ פֿליסנדיק לשון, לאָמיך זאָגן, װי, װי קלוגער האָניק. כ'האב נישט קיין בעסער ווארט. איין קליין צוגאבעלע און א ניי ווארט ווערט געבוירן, פשוט איין אדער צוויי ביישפילן. בדרך משל, מיר אלע ווייסן אז ביים שלאגן כפרות זאגט מען זה ה, כ'מיין אויב מ'איז א מאן, זה התרנגול ילך למיתה, דער האן וועט גיין צום טויט, און פארטיג, אמת? וועגן האן טראכטן מיר נישט, און וועגן זיין ביטערן סוף אוודאי נישט.

פארפערזענליכט דעם האן, ער ווערט היימיש, ער ווערט אייגן, עס שניידט פשוט ביים הארצן אים צו שיקן למיתה, און איך זאג נאכאמאל דאס איז נישט קיין קונץ, איך האלט עס נישט פאר קיין קונצן. שטיינבארג נעמט דעם אלטן אומר ועושה, אומר ועושה מיינט געזאגט און געטון, יא? און ער רעדט וועגן הינט זאגט ער, און מאכט פון דעם אזוי, ביי די הינט זאגט ער איז אומר ואוכל. און דערכאפט זיך נישט ביים ליינען אז ער האט ארונטערגערוקט א ניי ווארט, און ס'איז געבוירן געווארן עפעס וואס איז נישט נאר מלא חן, נאר ס'איז אויך מלא חכמה. ער קען נעמען דעם העברעישן מאריך אף. מאריך אף מיינט זיין פארגיביג, אמת, געדולדיג, פאמעליך בייז צו ווערן, ווייל דער כעס פלעגט ארויסגיין ווי א דאמף דורך די נאז לעכער, איז דער העברעישער אויסדרוק מאריך אף, און מאכן פון דעם.

רעדן וועגן אַן אַנדערן משל-שרײַבער און פֿאַרגעסן אין גאַנצן לשון און משפּטן, לויט מײַן געדאַנק, גוט אָדער ניט אַזוי גוט, אָבער דאָס, דאָס טאָר נישט געטאָן ווערן מיט אַ מענטשן, וואָס, וועם מיר באַטראַכטן ווי אַ גרויסן דיכטער. דער גרויסער דיכטער אין אים קאָן אים אונטערזאָגן אַזעלכע פֿאַרגלײַכן און בילדער, און כ'בעט זיי הערן, כ'האָב אָפּגעקליבן פֿינף-זעקס פֿון פֿופֿציק, וואָס כ'האָב פֿאַרצייכנט בײַ זיך, שטיל ווי אַ גאָרנישט. איר האָט געהערט אַזאַ מין זאַך? די דיכטער וואָס זיצן דאָ, שטיל ווי אַ גאָרניט. דער הימל קושט די פּיאַטעס פֿון טאָג. כ'וויל נישט טײַטשן. די לבֿנה שווימט אַרויס אין בלויען טײַך פֿון טרויער. גאַנצן אַ מאַנגער-בילד כּמעט. ווען כ'ווייס נישט, וואָלט כ'געזאָגט, מאַנגער האָט דאָס געזאָגט. דער אַשמדאַי איז בײַ אים אײַנגעהילט אין זיבן נעכט.

מוז איך זאגן כ'טייל זיך מיט אייך אז דער אויסדרוק אויסגעוויינטע צייט האט מיך אזוי מאדנע גערירט איך קען אים נישט פארטייטשן און מ'דארף אים נישט פארטייטשן א מענטש איז אויסגעוויינט זיין צייט עפעס דער איינדרוק ווי דאס ביסעלע צייט האט מען דיר צוגעטיילט אויך ניטא מער זאגט ער אויסגעוויינטע צייט אדער זאגאר אזעלכע יהואש'דיגע שורות קורץ

אין א טראנס, מעין א חלום, נישט אינגאנצן דא. מ'וואלט געקאנט אנציטירן א באנד, אבער ער וואלט צופיל געבלענדט, ס'וואלט געווען גאלע ליכט. שטיינבארג'ס גראמען זענען ס'רוב ניי, דער עיקר נישט דערווארט. דא און דארט א קאפיטשקע צו קונציג, אבער זיי זאגן עדות אויף דער זעלטענער שפילעוודיגער עלאסטישקייט אויף וואס אידיש איז קאפאבל. עס איז באמת וואונדערליך. ס'רוב גראמען זענען געפארטע ווערטער פון גערמאנישן אפשטאם מיט לשון קודש'דיגע. איינס איז א דייטשיש, צווייטע איז א העברעיש. בלויז צוליבן וואויל-קלאנג, און אפשר מכבד זיין אייך מיט דעם אביסל דעזערט אזוי צו זאגן, האב איך ארויסגעכאפט עטליכע. ער גראמט למשל מהיכא תיתי מיט מדבריות הייסע. ער גראמט שטראלעניש מיט פרעג קיין שאלה נישט. און דער איינפאל איז קלוג ביז גאר נאך אבער דו פירסט דאס נישט צוגעטראכט. ער גראמט האפערדיג מיט, איר'ט קיינמאל נישט טרעפן, מיט שוכן עפר'דיג. ער גראמט בר מצוה מיט איצט וואו, בר מצוה איצט וואו, און ס'גראמט זיך נישטא קיין פראגע. ער גראמט דם ואש מיט א שטיקל פלייש. ער גראמט תאריך. מיט שלחן ערוך. פונעם שקר מיט, איר'ט קיינמאל נישט טרעפן און כ'ל אייך אפילו נישט פרעגן אפטייקער. ער גראמט אויף די ערטער אויף די הארטע, דא זיצן א צאל פאעטן איך וועל זיי נישט פארגעבן אז זיי זאלן טרעפן, וועמען וועט עס איינפאלן אז אויף די ערטער אויף די הארטע קען מען גראמען אין אידיש מיט כי לכך נוצרת.

פון איינעם פון אונזערע יונגע מענטשן וואס געבן זיך אפ מיט אידיש, וועגן דעם שטיינבארגישן גראם. דאכט זיך אז קיינער, פשוט קיינער, האט זיך אזוי שיין מיטן אידישן לשון ניט ארומגעשפילט, און קיינעם, קיינעם אין דער דיכטונג האט זיך דאס לשון מיט אזויפיל ליבשאפט ניט איבערגעגעבן און ניט אונטערגעגעבן. און אויב כ'נוץ די לעקסיק פון ליבע-שפיל, האב איך גענוי דאס אין זינען. אינטערעסאנט אז ס'האט אמאל. מיט יארן צוריק האט שמואל ניגער רעדנדיג וועגן אים געזאגט, ס'איז גוט כ'האב די ציטאטע, רעדנדיג וועגן שטיינבארג'ס משל, א זאג געטאן, ער האט גענומען א כלי וואס איז באשאפן געווארן צום שפילן אויף איר פרימיטיווע פאלקס ניגונים און זי אזוי פארעדלט אז זי איז געווארן אן אינסטרומענט וואס גיבט פון זיך ארויס די איידלסטע טענער. באמת א זייער שארפע אבזערוואציע אין דעם פרט פון לשון. האט די אידישע דיכטונג געליטן א גרויסן הזק מיט דעם וואס אליעזר שטיינבארג איז ניט נתגלה געווארן כאטש אנהייב צוואנציגער יארן. איך האלט א שרעקליכן הזק. קיין אויפלעב פון דער פאבל וואלט ער אין דער אידישער דיכטונג דעמאלט ניט גורם געווען. סע זיינען געווען צו שטורמישע יארן די צוואנציגער, אי אין מאסקווע, אי אין ווארשע און אי אין ניו יארק.

גיסן אין איין רגע זיך צוזאמען, ער מאלט נישט מער ווי דאס אנצינדן מיט א שוועבעלע א ליכט, נאר דאס אמת גרויסע גליק וואס איז דאס? א בליק! באלד פאלט אונזער שוועבעלע צו דער ערד, אויסגעלאשן און פארצערט און פארקוילט. נו, דו היץ-קאפ, וואס געפועלט מיט דיין ברענען און מיט דיין פלאם, זאגט אויף דער ערד צו אים דאס מיסט, נאר צעפלאקערט זיך אומזיסט. איצט מסתם דיך מיט פיס דאָ װעט מען טרעטן און מיט אונדז אין דרױסן בעטן. נײן, אביונים, זאָגט דאָס שװעבעלע, אַ סוף אַזױנעם און צו אײַך ניט גלײַך. איך בין רײַך אומגעהײַער. איך, אַ רגע, האָב געגעבן

כ'האב געפרעגט פריינד איטשע גאלדבערג אויב ער וואלט וועלן ענטפערן פראגן אויב עס וואלטן געווען אזעלכע, איז איך מיר ווארטן א מינוט און זעהן צו ס'איז דא חבר'ה אילריכט. איך ליין שפארן איבער ווילד וויל איך דער ס'איז נישט געווען קיין רעפעראט איבער משלים אין אלגעמיין אבער אויסשליסליך וועגן אליעזר שטיינבערג דעריבער האט דער רעדנער נישט געקענט רעדן וועגן אלע אנדערע און לוצקי באזונדער.

כ'נעם אן אז ס'איז מער נישט עה חוה שווארצבורג. ס'איז צו א גרויסע זאדאטשע גייט איר אריין אונטערן נאמען עה חוה שניידערמאן.

איך וויל זאגן אז ראשית מיין טעמע, ווי איך האב זיך פארשטענדיגט מיט דעם חבר טרעפמאן, און געדענקט אז דאס א פארשפעטיגטע לעקציע וועלכע כ'האב זי געזאלט האלטן אין חודש מאי, און איך האב אין חודש מאי געמיינט אז איך פאר אוועק אין פאריז צו דער דארטיגער אידיש קאנפערענץ, ווען כ'האב אויסגעפונען אז די אידיש קאנפערענץ איז געווען צו שפעט, האט זיך געעפנט בלויז מיט פראנצויזישע רעפעראטן. איז האב איך זיך אפגעזאגט צו צו זיין דארט, נאר קומען אהער וואלט געווען צו שפעט, אזוי אז די טעמע מיינע איז געווען בפירוש איז געווען בפירוש אליעזר שטיינבארג, איך וויל אייך זאגן דא, און אויף דעם האב איך זיך אין א באשטימטן זין צוגעגרייט, און א באשטימטן זין האב איך מקצר געווען פאר אייך אביסל פון מיינע צוויי אריינפיר

נאכדעם איך האב אליין געלאזט זיך צוליב היינט זיראקסן מסתמא א צענדליג ארטיקלען געשריבן אין פארשידענע צייטן אריינגערעכנט זייער אן אינטערסאנט די פון אייך וואס ווילן גיין ווייטער א שאד כ'האב נישט פארצייכנט אין וועלכע נומער אידישע כ'האב געוואלט זאגן אידישע קולטור אין וועלכע נומער גאלדענער קעיט פרענקל'ס אינטערוויו מיט מיט שלמה ביקל און שלמה ביקל איז געווען זייער נאנט און פון וועלכן איך האב אויסגעפונען אט אט דאס וואס

די שפעטערדיגע אידישע משלים שרייבער, און ס'איז ווייטער זייער טשיקאווע, איך האב עטליכע געפונען עטליכע זאכן, למשל אפילו א פארגלייך צווישן נחום יודן מיט די זעלבע רויז זאך וואס איך האב דערמאנט, די זעלבע מעשה מיט א רויז וואס איך האב דערמאנט פריער איז פארהאן ביי אים, ביי נחום יודן, און ביי נחום יודן די זאך.

מוראווקע מיינט מוראשקע, אין אמת איז דאס פון רוסישן, און היישעריק איז דארף גאר זיין א שפרינגער, ס'איז אונזער ענגליש ווארט גרעסהאפער, אין וועלכן וואס איר אלע קאנט, ס'איז די מעשה פארוואס ער האט געטאנצט א גאנצן, ער קומט בעטן ביי דער מוראשקע עפעס צו עסן, און זי זאגט אים די זייער קלוגע מוראשקע, וואס דארף זי, וואסטו געטאן א גאנצן זומער געטאנצט, גיי איצט הונגערן, און אזוי ווייטער. קומט יהואש און נעמט דעם זעלבן משל, נאר ביי אים ווערט עס א וועווערקע מיט א זינגפויגל,

געוואלט צו זינגען דעם ברענגען אביסל געזאנג אין וואלד אזוי אז איך האב פארגעסן אין זיך אליין און באמערקט ווי דער משל האט אנגענומען אינגאנצן אן אנדער מאראלישן אויסקוק אזוי אז דאס איז א טעמע א זעלטענע באמת א זעלטענע און איך האב זיך באגרעניצן האב געוואלט אייך כמעט מיט א כיוון באקאנען מיט אטא דעם גרויסן וואונדער, ווייל כ'האב געפילט אז מיר זענען אלע באגאנגען אן עוולה, געלאזט פארבייגיין דאס יאר נײַנצן אַכציק, און ניט רעדן וועגן שטיינבארגן, אויף וויפיל אים פארגלייכן מיט קרילאוון, אסאך טעמעס פילן זיך, עס האט אגב קיינער נאכנישט דורכגעפירט קיין פארשארבעט א א פארזיכטיגע, אויף וויפיל האט ער באאיינפלוסט אנדערע, איך ווייס ניט. עס איז שוין געווען צו שפּעט. די עטלעכע, איך ליין למשל פּרץ מיראַנסקיס יעדע וואָך ליין איך איבער דעם משל, ווייס איך, אַ מענטש ליינט ווי דו געוואוינסט זיך צו צו ליינען, דו ווילסט וויסן טאַקע וואָס ס'איז, עס פילט זיך די השפּעה, עס פילט זיך די השפּעה אויך דאָ און דאָרט אויף אָליצקי און שולשטיין האָט געשריבן אַ צאָל משלים וואָס זענען זייער אינטערעסאַנט, איך ווייס ניט צי ער האָט באמת, ער איז כמעט ווי וואלט איך עס געזאגט? איך ווען איר זאלט מיך פרעגן אויף וויפיל האט שלום עליכם באיינפלוסט די אידישע ליטעראטור? קיינער האט נישט געשריבן ווי שלום עליכם, נישט שייך באיינפלוסן. ער האט אבער געשאפן אן אטמאספערע אן וועלכער קיינער האט שוין שפעטער נישט געשריבן. האט אימצער געשריבן ביי אונז ווי פרץ? ניין. אבער יעדער איינער פון אונז וואס האט געפרואווט שרייבן אין אידיש האט ערגעץ אין זיך געפילט די אויגן פון דעם גרויסן פרץ. און ערגעץ זיך געפרעגט און געדענקט אז פרץ האט געזאגט כ'ווייס אז שרייבן איז נישט הפקר. און ערגעץ איז ביי אונז געבליבן. קיינער האט נישט נאכגעמאכט שטיינבארגן, ער איז ניט צום נאכמאכן. סאדאן האט איבערגעזעצט עטליכע משלים זיינע וואס זענען איר. דער פֿרױ זײַנער רבֿקה שטײנבאַרג נישט געפֿעלן, און סאַדאַן האָט געהאַט גאַנצע טענות און שפּעטער אָנגעשריבן אַ גאַנצע פּאָעמע װעגן דעם, זיך מתנצל צו זײַן פֿאַרענטפֿערן װעגן דעם, אָבער דער פֿאַקט איז, אַז ער איז אַזױ שװער צום איבערזעצן, כאָטש איך גלײב נישט, אַז מע קאָן אים נישט, ער װעט מוזן פֿאַרלירן. איך רעד אזוי צו אייך און איך דערמאן זיך ווי איך האב זיך געשפארט מיטן טאטן מיינעם אז מ'האט נישט, ער האט געזאגט מ'קען נישט איבערזעצן שלום עליכם'ן, און איך האב געטענה'ט אז יא, האט ער מיר אונטערגערוקט איין פראגע, ווי אזוי וועסטו איבערזעצן הבדלת וקדשת? די בארימטע מעשה פון הבדלת וקדשת וואס ביי אים איז געווארן אויך קדלת וקדשת ביי אים, און דער סוף איז געווען אז עס איז געקומען א איד אין פילאדעלפיע און האט עס איבערגעזעצט, און עס ליינט זיך גארנישט שלעכט פאר די וואס קענען, אזוי אז איך האף.

איין פראגע, פארוואס פארשוויגן שטיינבארגן אין די צוואנציגער יארן? עס איז א מאדנע זאך, ער איז ניט, קיינער האט אים ניט פארשוויגן, ער האט זיך אליין פארשוויגן אביסל, און עס איז ניט אמת אז מען האט נישט געוואוסט וועגן אים. אגב, איר דא זייט געווען אין א זעלטענער לאגע, ווייל דא ביי אייך האט אפגעלעבט א לאנגע צייט דער הערץ גראסבארד, וועלכער פלעגט אים רעציטירן, פארגעסט ניט, מ'האט אים מער געקאנט אין מאנטריאל ווי ערגעץ אנדערש. די סיבות זענען געווען צווייעקע, און מ'מאכט עס קיינמאל אביסעלע צו פשוט. דארט פרואווט אים, כ'געדענק נישט ווער, אדער ביקל אדער שטערנבערג, פרואווט אים פארענטפערן אז ער איז געוועזן צופיל מפונק און ס'איז אים צופיל געגאנגען אין דער טעכנישע אויסגאבע פון א בוך. און ס'איז אמת. קאלניקס, איר האט די פראכט אויסגאבע וואס איז מסתם דער מוסטער. פון יידישע ביכער אויסגאבעס איז די צוועלף משלים זענען ארויס אין סוף צוואנציגער יארן מיט קאלניק'ס צייכנונגען, עס איז א פראכט און מען האט געשטעלט א פרייז וואס קיינער האט נישט געקאנט צוקומען צו דעם ווייל מען האט אגב, מען האט פארשפרייט בלויז עפעס הונדערט און צוואנציג נומערן, סיבה נומער איינס איז געווען די מלחמה, די ערשטע וועלט מלחמה, ווייל ביאליק האט געליינט זיינע. משלים אדער געהערט שטיינבארגן ליינען און געווען באגייסטערט פאר זיי, און ווען ניט דער אויסברוך פון דער מלחמה וואלט מעגליך אין יאר פֿופֿצן זעכצן ארויס א בוך פון זיינע משלים. סיבה נומער צוויי איז געווען שטיינבארג אליין, ער האט זיך נישט געלאזט ארויסגעבן.

אז ער איז דרוק פארטיג און דרוק פעהיג, א מאדנע ערשיינונג, און כ'בין אויך גרייט צוצולייגן א אביסעל אויף דער וואג פון זיינע גוטע פריינט, זיינע חברים, און כ'משפט דא א שטיק רומעניע, ס'איז אונז נישט געווען באקאנט אגב די רומענישע ליטעראטור, איר מעגט דאס וויסן. ערשט נײַנצן הונדערט אַכט און צוואַנציק האט זלמן רייזען אנגעשריבן אנגעשריבן אן ארטיקל וואס האט געהייסן אדער די אנטדעקונג אדער די אנטפלעקונג פון דער רומענישער ליטעראטור, אזוי שפעט? מעגליך די אנטדעקונג האט ער נאכגעמאכט אפשר א מענדעלעס סטיל. פלוצים האבן זיך באוויזן אזוי שפעט דעמאלט און ער האט. ער האט נישט געלאזט זיך ארויסגעבן, און זיי האבן געמעגט אים ארויסגעבן, דער פאקט איז מ'האט אים געצוואונגען צו דעם, און מ'האט אים אויך געצוואונגען צו צום צווייטן צו דעם באנד משלים וואס איז ארויס אין נײַנצן צוויי און דרײַסיק, אגב איז אויך געוועזן, כ'ווייס נישט צו איר ווייסט, אז ער איז א צייט פשוט צו די פרנסה איז ער אוועק אויף א יאר צוויי און געווארן א אידישער לערער אין א אידישער שול אין דרום אמעריקע, וואו ער האט אויך געליטן אביסעלע צוליב קריגערייען און פאליטיק און אזוי ווייטער, איך בין נישט גרייט צו פארענטפערן קיינעם, מען האט אים געהאלטן פאר א נאציאנאליסט און וואס אין דער קארט וואס איז געוועזן גאלע טיפשות פון א פארטיפשטער צייט, אבער ער האט געהאט א היפש ביסל יסורים און ווען ער איז צוריק געקומען ארום נײַנצן דרײַסיק האט זיך שוין נײַנצן דרײַסיק אַכט און צוואַנציק דרײַסיק איז ער געווען אין. ריאָ, דאַכט זיך, אין בראַזיל, אָדער אין טשילע, ניין, אין בראַזיל. און ווען ער איז צוריקגעקומען, דעמאָלט איז די פּאָליטישע לאַגע אין רומעניע געוואָרן זייער אַ צרה'דיגע. איר מעגט אויך וויסן, אַז ער איז געווען, אַ חוץ דעם אין טשערנאָוויץ, איז ער געוועזן אַ גרויסער קולטורטוער, האָט אָנגעפירט מיט אַ יידיש קינדער-טעאַטער. זיי, זיינע, ווי זאָגט סדן, זיינע אַדאָראַנטן, איך האב פריער געזאגט ס'איז א גלח'יש ווארט, ס'איז נאכאלץ גלח'יש. זיי, די פאטריאטן זענען זייער נאר, ער האט זיי דערצויגן, ער האט זיי געלערנט. סיי שטערנבערגן, סיי אלטמאנען, סיי ביקל, זיי רעדן מיט אזא מין באגייסטערונג פאר אים. אויף זיי פאלט א היפש ביסל.

איז געווארן באוואוסט כמעט איבער נאכט סיי מיט לעקציעס און סיי מיט זיין שרייבן, און אגב האט מאנגער געזאגט אמאל איך האלט זיך מער פאר א פוילישן ווי א רומענישן דיכטער, מער ווי א און ער איז באמת ער איז נתעלה געווארן אזוי צו זאגן אין פוילן, אזוי אז אט אט דער קאמפלעקס סיבות האט געשאפן א מאדנע סיטואציע ביי אונז, איך קען פארשטיין די רומענער אודאי די וואס האבן געפרואווט אים

וואס האט געפעלט און ס'איז באמת א גרויסער היזק און אפשר צוליב דעם האט זיך גענומען דאס וואס מ'האט דעם הונדערטס דאס הונדערטסטע יאר געלאזט זיך אזוי פארבייגליטשן. איך בין באמת געווען דאנקבאר, דאכט זיך אז דער פארשלאג געקומען אדער פון אונזער פארזיצער אדער פון פריינד טרעפמאן אדער פון ביידע צוזאמען אז איך זאל רעדן וועגן שטיינבארגן. בין איך באמת דאנקבאר אז אין דעם זין איז אן אנהייב דא און איבער א יאר צוויי און אַכציק. און ס'וואלט גארנישט געשאדט אז מ'זאל דאס געדענקען אז איבער א יאר ווערט פֿופֿציק יאר, ער איז געשטארבן דעם עטליכע צוואנציגסטן מערץ, זינט ער איז צו צוויי און פֿופֿציק יאר אויסגעגאנגען אין טשערנאוויץ. אזוי אז ס'איז, כ'האב אנגעהויבן פריער מיינע רייד אז מ'קען נישט רעדן אן עמאציע, איך מוז אייך זאגן אז איך רעד בפירוש ניט אן עמאציע, איך האב אויך דאס געפיהל וואס איז דא, און די קינדער מעשה'לעך. זיינע, די האבן מיר געוואוסט, טיילווייז גענוצט אין די שולן אפילו, טיילווייז גענוצט ווייטער קאלניקס באצייכנונגען, דאס האב איך דערציילט וועגן זיי איז א צענטל פון דעם וואס זיי זענען. ס'איז אזויפיל חן און ס'איז אזויפיל שיינקייט, און אויך דאס האבן געוואוסט געציילטע, בכלל איז ער געווארן א פערסאנא נאן קאגניטא. וואס איז א גרויסע שאדן צוליב דעם איז ביי מיר דער היינטיגער אוונט געווען זייער אנגעלייגט און ס'איז מיר געווען גוט צו רעדן צו אייך און איך האף אז איך האב פארענטפערט אלע פראגעס כ'פיל זיך אביסל ווי יענער ישיבה בחור וואס לויפט ארום און זאגט געוואלד ווער האט א קשיא איך האב א תירוץ איך האב איך האב ברוגז נאך א תירוץ א דאנק אייך. איין מינוט איין מינוט איינער א ישר כח אייך.